נישט אזוי ווייט אויף אים אליינס, מען רעדט מער פון זיין ווייב, זי האט געזאגט אז משה רבינו מאכט חוזק פון ענק, ער הייסט ענק אפשערן, און אויך ווערט דערמאנט דארטן די ענין פון תכלת, אז אויב ס'איז אמת אז ס'איז א מצוה צו גיין מיט תכלת, גיי און זיי מלבוש די גאנצע מתיבתא מיט תכלת, אזוי בערך א לשון שטייט אין סנהדרין דף קט מיין איך. די אגדתא אין חלק ס'איז קז, אפיק מתיבתך, און שטייט נישט וואס קרח האט געענטפערט אדער, שטייט נאר זיי האט געזאגט נעם ארויס דיין גאנצע מתיבתא מיט מיט תכלת, אויב ס'איז אזא חשוב'ע מצוה, שטייט נישט די נקודה אז א טלית שכולה תכלת איז פטור פון ציצית, דאס שטייט נישט, שטייט נאר כאילו אויב ס'איז אזוי חשוב. אפשר זאל ער גיין די גאנצע זאך זיין תכלת און דעטס איט וואס עס שטייט שטייט נאך אסאך דרשות אויף קרח שלקח מקח רע לעצמו. יעצט דאס איז די אגדתא אין בבלי. נאכדעם אין ירושלמי פרק חלק פרק י איז דא אינמיטן די אגדתא זייער אינטערעסאנטע זאכן, קודם די זאך וואס יעדער ווייסט פון וואס רש י ברענגט אראפ טלית שכולה תכלת שטייט אין ירושלמי, און די גמרא הייבט אן אזוי, רב אמר קרח אפיקורסי היה, אפיקורוס, די משנה רעדט פון אפיקורוס, אין בבלי שטייט נישט ער איז געווען אפיקורוס, ירושלמי שטייט ער איז געווען אפיקורוס.

באותה שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול. ער האט כאילו אפגעפרעגט עס מאכט נישט קיין סענס ווי מען רופט עס, האט נישט קיין סענס, מיט זיין לאגיק האט עס נישט געמאכט קיין סענס, און ממילא האט ער כופר געווען אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול. באותה שעה אמר משה רבון כל העולמים אם נברא לארץ פה מששת ימי בראשית הרי מוטב אם לאו יברא השם מעכשיו. אם בריאה יברא השם, סאו לויט דעם בבלי לויטן ירושלמי שטייט קלאר אז קרח איז געווען אפיקורס און ער האט כופר געווען בתורה מן השמים, איך דאכט אין בבלי געדענק איך נישט פון די גאס שטייט אזא זאך, שטייט נישט די לשון אז ער איז געווען אפיקורס. נאכדעם מיר גייען אביסל ווייטער, ירושלמי. נאך א צווייטע שטיקל, די ירושלמי איז זייער זייער אינטערעסאנטע ירושלמי, און לאמיר דאס יעצט פאוקעסן אויף די ירושלמי, אמר ר' שמעון בן לקיש שלושה כפרו בנבואתם מפני פונרייה, דריי האבן כופר געווען אין זייער נבואה מפני פונרייה, פונרייה איז א יוונישע ווארט, די מפרשים זאגן אז ס'מיינט. א לשון פון א מצוקה אדער פון ס'איז זיי זענען געווארן אזוי אונטערדרוקט ס'איז אז דאס איז געווען זייער איינציגע וועי אוט ווי מ'רופט עס זיי האבן געמוזט כופר זיין די נבואה געטון דאס הייסט כאילו זיי האבן געטון זייער א שארפע שארפע זאך וואס איז בעצם נישט אויסגעהאלטן נאר זיי האבן געזען אינזין געהאט א תועלת דערפון האבן זיי כופר געווען זייער נבואה, מפני פונרייה מחמת די נידער, ווי זיי זענען געווארן אזוי דערנידערט, און ס'איז נישט ווייל מיינסט אז ס'איז נישט אלץ זייער כבוד, באט למעשה איז געווען אזא מצב וואס זיי זענען געווארן דערנידערט, און דאס האט גורם געווען אז זיי זאלן געמוזט כופר זיין די נבואה, מ'וועט באלד מסביר זיין די זאך קלאר, ואלו הן משה אליהו ומיכה.

אז משה וואס ער נעמט די פסוק לא השם שלחני ס'דא צוויי פשטים די גמרא אין בבלי אין נדרים ברענגט אראפ די פסוק די גמרא זאגט דארטן א פשט אין פסוק אזוי אם כמות כל האדם ימותון אלה לא השם שלחני מיינט צו זאגן ופקודת כל האדם יפקד עליהם, אזוי זאגט רבא פשט אין די פסוק, אויב זאלן שטארבן על מיטתם קרח וכל עדתו, מה הבריות אומרים לא השם שלחני, זייער וויכטיגע ווערטער אין נדרים שטייט עס, רבא טייטשט די פסוק אזוי, משה רבינו האט זיך גע'טענה'ט מיט די אייבערשטער, אויב דו וועסט נישט מעניש זיין די עדת קרח, נאר וועסט זיי סתם מוחל זיין ווי מ'רופט עס, וועסט זיי מוחל זיין. אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן זיי וועלן מקטיר זיין די קטורת און זיי וועלן נישט שטארבן, און לאמיר זאגן סוף כל סוף וועט אהרן בלייבן כהן מיט אזוי מיט מאכן וואוטס איך ווייס וואס, עס וועט נישט געשען די נס. זאגט משה רבינו פאר די אייבערשטער פליז טו נישט אזוי, פארוואס? מה הבריות אומרים לא ה' שלחני, די מענטשן וועלן נאך אלץ מפקפק זיין אויף מיין נבואה, כאילו ער האט עפעס א ארגומענט פאר די אייבערשטער, וועגן דעם וויל איך דאס יא מעניש זיין מיט די נס פון פתיחת פי הארץ. די ירושלמי טייטשט די מעשה אינגאנצן אנדערש, זייער זייער אינטערעסאנט. און ביי די וועי ביי אליהו איז אויך דא די זעלבע מחלוקת בבלי און ירושלמי אין ברכות איז די ירושלמי טייטשט די ענני השם ענני באלד זען משה רבינו גע'טענה'ט מיט די אייבערשטער און איך איבערזאגן פאר דעם צו פארשטיין דאס איך וועל זאגן א מדרש וואס ברענגט עס ארויס זייער זייער קלאר די זאך די מדרש איז אין במדבר רבה פרק י"ח י"ב שטייט אזוי אין די במדבר רבה.

און ער האט געהאט שהיה עדותיה בידו, ער האט געהאט די עדות, עדות מיינט די בתולה, ער האט געהאט דאס אין זיינע הענט, און דאס איז געווען די מנהג, ער האט עס געסעיווט צו ווייזן אז זי איז געווען א בתולה. ביי די סעודה, ביי די חתונה, האט מען געמאכט די ביה, און נאכדעם פלעגט מען קומען צו די חופה, צו די סעודה, עמד אחד מן המסובין, וקילל את השושבין.

וואס איז געשען? עמד השושבין כנגד המלך, דער שושבין האט זיך אויפגעשטעלט, אמר לו, אם אין אתה תובע בנקין שלך, דאס זאגן בנקין מיינט א לשון פון א כבוד, פון די אנער, ואין אתה מוציא את זה והורגו בפני הכל, אז דו גייסט נישט יעצט הרג'נען דעם מענטש וואס האט געמאכט די דזשאוק, און זאגן אה לאמיר מוחל זיין, שוין ס'איז גוט, מעק בעליוו אז ס'איז גארנישט געשען, ס'וועט זיך אפשטעלן און שוין.

מיד אמר לו המלך מוטב לי להרוג את זה ולא יוציא השושבין שם רע על בתו ווייסט וואס די קינג זאגט אויב אזוי מוז איך דעם מענטש הרגנען אז נישט וועט די שושבין טאקע מוציא זיין א שם רע על בתי כך קרח נחלק על משה אמר מליבו ומעצמו אמר משה כל הדברים הללו פתח משה אמר לפני הקדוש ברוך הוא און מתים, אף אני כופר ואומר לא ה' שלחני ומלבי אמרתי, זייער שארפע לשון, משה רבינו האט געזאגט, די זעלבע ירושלמי האט דאס ארויסגעברענגט אסאך שטערקער, נישט אזוי ווי די בבלי געלערנט אז לא ה' שלחני זאגט משה רבינו כאילו א טענה פאר די אייבערשטער אז מענטשן וועלן זאגן, ניין, משה רבינו זאגט אויב דו וועסט נישט זיך אננעמען, פאר מיין כבוד, אבער דארף איך דענקען ס'איז נישט ווייל איך דארף די כבוד, ס'איז ווייל יעצט איז עס דיין כבוד, ווייל וואס גייט אזוי די מעשה דא מיט די שושבין, סאו כאילו די שושבין פארסט די קעניג זיך אנצונעמען פאר זיין כבוד, ווייל ער זאגט אים אז אויב דו וועסט זיך נישט אננעמען פאר דיין כבוד וועט זיין. וועל איך מיטשפילן מיט דעם מענטש און דעמאלטס וועט זיין א גרויסע בזיון פאר דיך און ממילא מוזט דיך יעצט אנהויבן פאר דיין כבוד סאו די פשט איז אז משה רבינו האט געהאלטן כאילו געטענה'ט אז דא איז זאכן וואס איז זייער זייער דקות'דיג אבער לאמיר פארשטיין אז דאס איז א זאך וואס די אייבערשטער זאל נישט מוחל זיין, די עגל האט ער מוחל געווען, אנדערע עבירות האט ער מוחל געווען, און לכאורה וואלט מען דא געקענט מוחל זיין אויכעט, אבער די תירוץ איז אז ניין, דא האט משה רבינו געזען אז אויב די אייבערשטער וועט מוחל זיין וועט עס זיין אזוי ווי די מעשה מיט די שושבין, מ'איז מוציא שם רע, און ס'זאל זיין א בזיון פאר די קעניג. ס'וועט זיין א בזיון מ'וועט נישט גלייבן אז תורה מן השמים און ממילא האט משה רבנו געזאגט ווייסטו וואס כאילו כביכול איך וועל דיך צווינגען דברים וואס מען קען נישט זאגן אבער אז דו זאלסט מוזן זיך אננעמען פאר דיין כבוד ווייל איך וועל אויך מסכים זיין אז לא השם שלחני זייער שארפע לשון און ממילא וועסט נישט האבן קיין ברירה כאילו וועסט מוזן על כרחך. וועסט מוזן וועגן דעם קומען מעניש זיין קרח. די זעלבע זאך מיט אליהו הנביא, ער האט געזאגט ענני השם ענני ואם לאו ואתה הסבות את לבם אחורנית. נישט ווי די בבלי טייטשט אין ברכות אז משה רבינו האט זיך גע'טענה'ט מיט די אייבערשטער אז כאילו די אידן זענען נישט שולדיג און דו ביסט שולדיג ווייל שלושה כחומר ביד היוצר די גמרא זאגט אין ברכות אז שלושה דברים אלמלא פסוק זה נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, אז ס'איז כאילו אזא טענה אז דער יצר הרע איז זייער שטארק, ניין, אליהו זאגט ואם לאו, ער לייגט צו די ווערטער, אויב דו ענטפערסט מיך איז גוט, ואם לאו, ואתה הסבות את לבם אחורנית, דעמאלטס זאלסטו וויסן, אז איך קוק אזוי ווי כפרו בנבואתם כ'זאג אז מיין נבואה איז נישט געווען קיין נבואה און און די בעל זענען גערעכט אזוי ער איז געווען גרייט צו מאכן די מסירות נפש אזוי ווי עס שטייט דארטן ביי חוני המעגל. ס'איז אזא מדריגה וואס מען קען טון און זאגן איך בין גרייט צו מאכן מסירות נפש און כופר זיין און און לכאורה פאר אזא זאך פארלירן עולם הבא און אלעס פארוואס? ווייל איך וויל און דעמאלטס אויב איך וועל דאס טון איז דאך ממש נישטא קיין ברירה עס איז פארלירן דא אלעס און ממילא מוזטו יעצט זיך סטיקען אפ און דו מוזט יעצט מעניש זיין די עובדי הבעל און די זעלבע זאך דא ביי די ביי משה רבינו מיט קורח, דאס איז די פשט פון די פון לפי די ירושלמי, אז דא ליגט א א זאך וואס ס'איז זייער שווער צו רעדן פון דעם ווייל ס'איז ממש זאכן וואס איז דקות שבדקות, אבער סתם איך האב מצוה פון לערנען אפלערנען די זאכן, ממילא זעה איך דא אזא זאך און. איז מילא וואס איז פשט טאקע? איז קען מען עס מסביר זיין לכאורה הא בהא תליא, ווייל לויט די ירושלמי איז קרח געווען אן אפיקורס, די ערגסטע זאך איז אפיקורס, די ערגסטע זאך שטייט קלאר, עובדי עבודה זרה האט חלק לעולם הבא, די מרגלים איז נישט געפערליך, לשון הרע איז א טעריבל זאך, יש לה חלק לעולם הבא, אפיקורס איז א כופר בתורה מן השמים, דאס איז די. אין לו חלק לעולם הבא, דאס איז די ערגסטע זאך, איינער וואס גלייבט נישט אין תורה מן השמים, דאס איז די גרעסטע מאס פון עקירה וואס די גמרא זאגט אז אזא מענטש איז מורידין ולא מעלין, און דאס איז די ערגסטע זאך, ס'איז אסאך ערגער פון עובדי עבודה זרה, אפיקורס איז די גרעסטע לעוועל פון השחתה, כ'מיין אזא זאך האט משה רבינו געזאגט כביכול עד כאן, ווען ער זאגט איך בין גרייט אפילו צו זאגן א לא השם שלחני. פארוואס? ווייל איך וויל זאלסט אים מעניש זיין, סאו אויב ס'איז כמות כל האדם ימותון אלה, דעמאלטס גיי איך, זאגט משה רבנו פאר די אייבערשטער, איים טעלינג יו, איך וועל מסכים זיין, איך וועל זאגן לא השם שלחני, כאילו כביכול ער פארסט די אייבערשטער יעצט צו מאכן א נס. ווייל משה רבינו אליינס האט געזאגט נישט ס'קאנט זיך בטל, ממילא אזוי דאס איז די מעשה מיט די שושבינען אז איך גיי מיטשפילן, און ממילא דאס איז די וועג וויאזוי די ירושלמי לערנט פשט אין די מעשה פון קרח ווייל ער איז געווען אן אפיקורס, וועגן דעם האט משה רבינו גערעדט לויט בבלי איז נישט אזוי די פשט, די גמרא אין נדרים דף ל"ט זאגט אנדערש רבא זאגט מה הבריות אומרים לא השם שלחני. נישט למשל א קינד רעדט זיך אפ פאר די אייבערשטער פליז ס'איז נישט גוט אזוי מענטשן נישט סטראשעט קינד ווי אויך נישט דאס איז נאמבער וואן נאך א זאך איז שטייט אין אין אין בבלי אין יא דאס איז אויך אינטערסאנט אז די בבלי און ירושלמי קריגן זיך אויף די מעשה פון אליהו אויך צוויי פשטים אתה הסבות לבם אחורנית. אין ברכות צו ס'מיינט אז אז אליהו זאגט אז איך זאל מסכים זיין אזוי, איך זאל זאגן אז טאקע אז דער אנשי הבעל זענען גערעכט, אדער ס'איז א טענה פאר די אייבערשטע אז צו כאילו צו צו זיך בעטן פאר די אידן. אקעי יעצט לאמיר זעהן נאך א אנטערסאנטע ענין דא וואס האט א שייכות מיט דעם. שטייט אין אין בבלי די גמרא דארטן בנוגע די פון קרח אז רבא האט געזאגט אז די שמש האט נישט געוואלט ארויס גיין אם אתה עושה דין בבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא סאו אויך די זאך שטייט נישט אין ירושלמי לויט די בבלי האט משה רבינו זיך נישט אזוי שטארק זיך אנגענומען ווי מען זאגט דא פאר פאר זיך און פאר זיך פאר די אייבערשטער באט די זון האט זיך אריינגעמישט. און דער אייבערשטער האט אנגעשריגן די זון, און ער האט געזאגט פאר די זון, אז מענטשן בוקן זיך עבודה זרה און נעמסט נישט אן, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט אזוי געווען אזא גרויסע חטא, ווייל זעסט דאך אז ער האט גע'טענה'ט פאר די זון אז פארוואס ווען מען בוקט זיך עבודה זרה גייסטו ארויס יעדן טאג, כאילו די חטא איז נישט גרעסער פון עבודה זרה, ס'איז נישט געווען קיין דין פון אפיקורס, סאו דאס איז געווען די זונ'ס, דאס איז אייבערשטער'ס טענה צו די זון. עס גייט לשיטתו אז קרח האט נישט געהאט קיין אפיקורס ממילא איז געווען סתם א טענה פאר די זון וואס האסט דיך יעצט דערמאנט לאור חציך שטייט אז עד היום הזה גייט נישט ארויס ווילאנג די אייבערשטער ווארפט חצים אבער מען זעהט אז דאס איז געווען די וואס די זון האט זיך אריינגעמישט דא און נישט משה רבינו. ס'איז אביסל אזא אזא א זייטיגע זאך וואס ער האט געסטראשעט די זון איך וועל נישט ארויסגיין. נאך איין נקודה דא איז

נישט נאר זיי זענען אראפ שאולה די נעמען זייערע איז ארויס געפלויגן פון די בוקס זיי זאגן אז טמסותיהם מיינט א לשון פון א בוק מיינט יעדער שרייבט זיך זיין נאמען אויף זיין בוק דער נאמען איז נמחק געווארן פון די בוק. דאס איז אויך לכאורה גייט עס אין דעם אז אויב מען לערנט אז די. אויב מען לערנט אז ס'איז אז ס'איז געווען א חטא פון אזויווי אנדערע אזויווי די עגל מיט עבודה זרה אדער אזא מין סארט חטא איז גענוג אז מען אז די מענטשן שטארבן און נאכדעם האט מען א כפרה און ס'איז נישט אזוי ווייט אז מען דארף עוקר זיין יעדע זכר מיט יעדע משהו אבער אויב ס'איז א זאך פון פון.

זעלבע לשון יש אין דארטן ווי אין בבלי אז אני שורף אותן ואת אזכרותיהן אז אויב דו האסט א ספר תורה ש ק פון עבודה זרה טארסטו נישט פארברענען מיט אזכרות אבער דא מוזטו פארברענען קענסטו נישט איבערלאזן קיין זכר פון זיי דארף שורף זיין אותן ואת אזכרותיהן און דא קען זיין די זעלבע ענין ווייל ס'איז אזוי ווי אפיקורס אזוי ווי שטייט דארט ווי א מין דארף מען שורף זיין אפילו די גאנצע זאך אלע ביכער און צוזאמען מיט די שמות גארנישט איבערלאזן אזוי רבי טרפון זאגט דארטן לגבי די ספרי מינים אולי אפשר לומר און דאס איז די דמיון וואס מען זעט אין ירושלמי און בבלי די חילוק פון קרח.